יעצט מען דארף אריין קוקן קלאר וואס יעדע פסוק און מדייק זיין אן א מעורר נקודות צו מאכן אפן א וועג צו טראכטן. יעקב האט געכאפט אלעס פון לבן. דאס הייסט לבן האט פארשטאנען אז ער האט דאך געזאגט אנהייב אז אז יעקב ויברכני השם בגללך. עס מיינט נישט דווקא בדרך נס. אז ס'איז דא א גוטע מענעדזשער אין א ביזנעס איז אסאך פון די הצלחה פון די ביזנעס, יעקב אבינו האט געוואוסט וואס ער טוט, מען זעהט אין שפעטער האט ער אנגעהויבן וירב בלבן האט אים געגעבן א גאנצע רענט, זה לי עשרים שנים זה לי עשרים שנים בביתך גנבתי יום וגנבתי לילה, איך ארבעט שווער און איך ווייס וואס איך טוה, איך פארשטיי מיין מלאכה, און וואס האסטו טענות? און לבן האט נישט געצאלט, ער האט עפעס געצאלט אים, געצאלט מיט זיינע צוויי טעכטער, אבער סיריעסלי דאס איז א באצאלעכץ פאר זיבען פאר פערצן יאר ארבעט? ס'דאך מ'דארף דאך עניוועיס חתונה האבן, ס'דאך א גוטע שידוך עניוועיס. און יעקב אבינו האט אויסגעפיגערט עפעס א וועג, ס'איז נישט קלאר פון די פסוקים וואס די מהלך איז געווען, מ'דארף אריינטראכטן קלאר, אבער עפעס א וועג האט ער אויסגעפיגערט ווי אזוי מיט דעם עקודים נקודים, שפעטער וועט מען זען ער זאגט אז ס'איז געווען א מלאך, אפשר איז געווען א נס, נישט קלאר. טראכטן פון די סתירה אז ער האט באקומען, ער האט באקומען אסאך, יעצט הערט ער בני לבן, און בני לבן מיינט נישט כ'ווייס צו זיינע קינדער צו זיינע חברים, זיי זאגן ער האט גע'גנב'עט פון אונז די גאנצע זאך, און ער האט טאקע גע'גנב'עט, ס'הייסט נישט גע'גנב'עט אבער ער האט באקומען וואס האט זיך אים געקומען, און. אינטערעסאנט מען דארף מדייק זיין וירא יעקב את פני לבן ער זעט אז לבן רעדט נישט מיט אים פני לבן דארף מען מדייק זיין ס'איז פני לבן והנה איננו שטייט נישט וואס ער זעט אויפן פנים אז ס'איז נישט בסדר און ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך וואס ווען איז ויאמר ה' אל יעקב פארדעם נאכדעם וואס איז די שייכות קאנעקשען פון וירא יעקב אל לבן אפשר אויף לבן'ס פנים האט ער געזען וואס די אייבערשטער זאגט קען אפשר זיין און ער רופט רחל און לאה און יעקב דא איז עס אפשר די ערשטע מאל וואס מען זעט אז א מענטש וויל טון א גרויסע אקט אין זיין לעבן, ער פרעגט זיין ווייב, אברהם אבינו איז געגאנגען ויקח את צו את אשתו און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך יצחק שטייט ער האט געזאגט אחותי און אזוי ווייטער, שטייט נישט קיינמאל האט ער געפרעגט, די ערשטע מאל וואס איינער האט געפרעגט זיין ווייב עפעס איז געווען יעקב אבינו, מען דארף טראכטן וועגן דעם, און ער זאגט רחל ולאה, און ער איז זיי משכנע, ער זאגט איך זעה אייער אביכן ואלהי אבי און ער איז מסביר ואתנה ידעתן כי בכל כוחי און ענק ווייסן אז איך קען נישט קיין עצה און די אייבערשטער העלפט מיך און אבער דאס איז די עיקר וואס ער פרובירט זיי מסביר צו זיין אז ענק דארפן נישט בעטן ענקער טאטע ענקער טאטע האט אונז אין די ערד ער וויל אונז רודף'ן ער וויל אונז נישט געבן גארנישט מיט בעזרת השם די אייבערשטער האט מיר מציל געווען עפעס און ער זאגט איך האב אפילו געהאט א חלום די אייבערשטער האט מיר געוויזן וואס איך זאל טון. און האט מיר געבעטן צוריק קומען, ער האט געזאגט איך האב א נדר, און אז זיי זענען טאקע מסכים, און דאס ותען רחל ולאה ותאמרנה לו ביידע צוזאמען, זייער אינטערעסאנט, די ערשטע מאל רחל און לאה אויך האט האבן פה אחד מסכים געווען, דאס איז דא געשען אז ביידע ביידע זענען דא זענען ביידע מסכים אז לבן איז א שייגעץ, ווער עס צווישן זיי איז עפעס א אנדערע שאלה, זיי זאגן אין הכי נמי אין לנו חלק ונחלה אונז זענען נכריות, דאס הייסט אונז ווילן נישט אפילו נעמען פון אונזער זאכן אכול את כספינו, און וואס איז דאס מרמז נאך א זאך אכול את כספינו, וועלכע כספינו, אפשר האט ער געגנבעט די נדן און עס שטייט נישט. און למעשה די גאנצע עושר איז אשר הציל אלהים מאבינו, עס הייסט מ'האט געראטעוועט פון לבן, ס'איז בעצם יעקב'ס, ער האט געארבעט דערפאר, און די אייבערשטער האט געטראפן א וועג ווי אזוי עס צו געבן פאר אים, און טאקע יעקב אנטלויפט, און ער פארט ווייטער לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען, דא הייבט מען אן, ס'איז אינטערעסאנט, כ'האב געזאגט אז מען האט אפגעלאזט יצחק אין די אנהייב פון די גאנצע מעשה, ביי די פון די חלום פון יעקב וואס יצחק עקזיסטירט נישט, מען גייט זען ממש סוף גייט זיין איין פסוק צוריק פון יצחק, אבער ער הייבט אן צו גיין לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. און ביזדערווייל איז לבן, ס'איז אינטערעסאנט אז עס שטייט נאכדעם, טראכטן, געגאנגען לגוז את צאנו, ס'הייסט לכאורה דעמאלטס איז טאקע יעקב אנטלאפן ווען ער איז נישט געווען דארט, און רחל האט עפעס געגנב'עט די תרפים, נאך א מעשה וואס מ'דארף פארשטיין, יעקב האט געגנב'עט את לב לבן און לבן האט געגנב'עט די תרפים פון לבן, און רחל, סארי, און ער גייט צו הר הגלעד, הר הגלעד איז בעצם די גלעד, די בשן, דארט איז אויף די וועג צווישן ארם און ארץ ישראל, און לבן לויפט אים נאך, און האט א חלום, אינטערעסאנט, צוויי גוים וואס האבן געהאט א חלום פון גאט, לבן און אבימלך, ביידע כדי צו אפהיטן די אידן, אבער נישט געווען קיין נאך אזעלכע גוים וואס האבן דאס געהאט, און ער כאפט זיי, און די אייבערשטער זאגט אים ער זאל גארנישט זאגן, און לבן ווייסט פונקטליך וואס מען טוט, ווען איינער זאגט דיך קלאר וואס צו טון, ער איז נישט אזויווי אבימלך וואס פאלגט. הייבט אן צו זאגן א גאנצע דרשה, מה עשית, און ער זאגט א גאנצע דרשה אז ער זאגט גארנישט, יא? מה עשית, ותגנוב את לבבי, יש לאל ידי, אבער דיין טאטע מיר דא אלהי אביכם אמר לא עשית, זאג איך זאג גארנישט, אבער וואס איז מיט דיך, וואס האסט מיך נישט געזאגט? יעקב ענטפערט, און עס איז דא די מעשה מיט די תרפים, ס'איז נישט קלאר וואס די תורה וויל פארציילן מיט די תרפים, אונז האבן אסאך מדרשים אויף וואס שטייט דא, ער האט עס נישט, און ער האט עס יא, און יעקב איז וירב בלבן, און ער זאגט מה פשעי מה חטאתי, און צום סוף, זייער ענליך צו אבימלך אין די סענס. מאכן זיי א ברית נאך לבן האט נישט מודה געווען אלעס איז מיינס אבער דאך לאמיר מאכן א ברית דאס איז ענליך צו אבימלך מיט יצחק הייסט בעצם איז אלעס מיינס איי אונז זענען בכלל די צדיקים ונשלחך בשלום אינטערעסאנט יא יעקב אבינו זאגט ער איז אנטלאפן זאגט לבן וואס הייסט כ'וואלט דיר געמאכט א גרויסע פארטי יעקב זאגט יא יא איך געדענק די לעצטע מאל ווי דו האסט געמאכט א משתה פאר מיך איך טראסט נישט דיינע פארטיס און בקיצור זיי מאכן א עיד און די מצבה און די מצבה איז לכאורה א געוויסע מקום קדוש דאס הייסט דא איז די עדות נישט א שטיין איז נישט עדות אבער ס'איז כאילו די גאט וואס איז שורה אויף דעם וועט עדות זיין ניסו צו לשמור אז מ'זאלן זיך אפטוהן איינער די צווייטע.